א גוטן ערב שבת קודש פרשת תרומה. כ'האב געוואלט זאגן אז ס'איז דא זייער א וויכטיגע מודעה וואס איך מוז ארויפלייגן. כ'האב געזאגט אז ס'איז דא דער בדחן שווארץ א נואף, האט איינער אפגעקאלט אז ס'איז דא עטליכע בדחנים שווארץ, ער האט געזאגט ס'איז דא צוויי, און ער וויל וויסן וועלכע. האב איך אים געזאגט, אין פעקט אין טעלעפאן בוק איז דא דריי, איינער הייסט אברהם מרדכי, איינער הייסט יונתן, און איינער הייסט ישראל מענדל. די אלע האבן א חזקת כשרות, כ'האב קיינמאל נישט געהערט אויף זיי קיין קאמפלעינט. וועמען איך האב געמיינט דער הייסט. מורה מורינו ר' יוסף הערש שווארץ, וועם ס'פלעגט גראמען אויפן פאפא רב'ס טיש אלע יארן ביז מ'האט אים אראפגעווארפן פון דארטן ווייל מ'האט געוואוסט ער איז א חזיר, און דעם וואס רבי אייזיק ספינקער האט געהייסן מ'זאל אים ארויסטראגן פון זיין מקוה מ'זאל אים נישט לאזן מער קומען, און דער וואס האט געדאוונט אין שטיבל און ער פלעגט זיין בעל קורא, מ'האט אים פון דארטן אויכעט משלח געווען ווייל זיי האבן געוואלט האבן א קלין האוז. נישט געוואלט אז יעדעס מאל א קינד דארף גיין אין טוילעט זאל מען מוזן גיין נאכקוקן ווי שווארץ איז, סאו ער הייסט יוסף הערש שווארץ, טאמער כ'האב גורם געווען שטיקל פראבלעם פאר אברהם מרדכי'ן און יונתן און ישראל מענדל שווארץ בעט איך זיי פאר פארגיבנעס, שכוח, יעצט עמיר גיין ווייטער. ס'איז ווידער דא יעצט א טראק וואס מ'האט געכאפט אריינקומען פון די אראבער, האט אריינגעברענגט א פערטל טאן פלייש טריפות, וואס דאס איז בערך צוויי הונדערט און פֿופֿציק קילא, דאס איז בערך פֿינף הונדערט פונט. טשיקנס אינעם טראק, מ'זעט א פיקטשער ווי ס'האט א פלאר די טראק, און אונטער דעם איז אריינגעגראבן א גאנצע פלאץ ווי מ'האלט די טשיקנס, דאס ברענגט מען פון די אראבער און. מען טרייפעט אן גאנץ ארץ ישראל, און אויסער דעם האבן זיי מסתם דיזיזעס, און ויהי היום די אראבער וועלן אריינלייגן אין די טשיקענס אזאלכע סם המוות מ'וועט אריינשטעכן, און דער עולם וועט עס אנפרעסן זיך, און נאכדעם וועט מען שטארבן. דער גאנצע פראבלעם איז געווען פון פורים פארוואס דער אייבישטער האט געוואלט נעבעך אומברענגען אלע אידן, זאגט ר' שמעון בן יוחאי מפני שנהנו מסעודה של אותו רשע, יעצט עס שטייט לעשות כרצון איש ואיש, עס איז געווען כשר, מען האט געגעבן יעדן לויט זיין מדריגה כשרות.

יעצט די רבנים זענען אויך ביזי מיט די טעכנעלאגיע שמעכנעלאגיע, ס'יעצט דא א מיידעלע פון דרײַצן און א צווייטע פון פֿופֿצן יאר זענען שוועסטערס און מ'האט זיי ביידע סעקשועלי אביוזד, ס'געווען איינער וואס האט זיי געוויזן פארנאגרעפי מיט אלע מיני חאזערייען, דאס איז א שאנדע, איטס אנבעליוועבל, און זענען אלע אלע חסידישע מיידלעך און ס'קומען אלע ארויס, איז די מיידל פון דרײַצן יאר איר פראבלעם איז געווען אז איר עלטערן. האבן געעפנט פאר א ניינצן יעריגן קאזין די טיר, און דעם זאג איך מ'טאר קיינמאל קיינעם נישט אריינלאזן, און די עלטערע מיידל פון פֿופֿצן איז געווען א שכן וואס האט איר געוויזן פארנאגרעפי און ער האט איר אנגעהויבן צו זאגן אה יו העוו סאטש א ביוטעפול באדי, ווייס איך און די מיידלעך הייבן אן צו דעוועלאפן די באדי און זיי ווערן אינגאנצן עקסייטעד, און יעצט קומען זיי ארויס, ס'האט גארנישט צו טון מיט טעכנעלאגיע, ס'האט גארנישט צו טון מיט די אלע זאכן, ס'האט צו טון ווייל די קינדערלעך האבן נישט קיין חינוך, אזאלכע מיידלעך פון. פֿופֿצן און דרייצן יאר האבן זיי זייער קלאר געדארפט וויסן אלל אבאוט דער באדי. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע נייעס אז אין בארא פארק איז געווען א פאל אז אז א דרייצן יעריג מיידל האט מען געטאטשט פרייטאג אינדערפרי אין בארא פארק סעווען טערטי אין די מארנינג ביי ניינט עוועניו און פיפטי טערד סטריט. יעצט, זאגן זאגט מען, מען האט דאך די קעמערעס, זאגן זאגט מען אז ער איז גאר א היספעניק, כ'האב געוואלט וויסן צו ער געהאט א לאנגע שווארץ ווייסע בארד אזוי ווי ברוך מרדכי האט, ס'איז אלץ א באנטש אוו דזשאוקערס, דאס איז וואס איך טענה צום עולם, אונז וואוינען מיר אין א ווערי אנסעיף קאמיוניטי, און עז לאנג עז יו דאונט ריעלייז דעט, און עטס נישט אויסלערנען דיינע קינדער, און דו'סט זיי נישט מיטגעבן קיין קעמערע זיי זאלן קענען מאכן פיקטשערס פון יעדע זאך אז דו'סט זיך פארלאזן אויף די פאר שקצים פון די הצלה און פון די שומרים און פון די פאליס גייסטו זיכער נישט גוט פארן, סאו פליז הערטס אויף מיט די רבנים מיט זייערע טעכנעלאגיע. יעצט ס'איז דא איינער וואס האט א געשעפט אין גאולה, מאה שערים גאולה געגנט, און מ'האט אים געסטראשעט אז מ'וועט אפברענען זיין סטאר ווייל ער האט געמאכט מאדערן דעם סטאר, ער האט אויפגעפיקסט ווייל ער. דער אמת איז ווייל ער האט נישט באצאלט, יעצט איז געקומען די משטרה און זיי האבן זיך אריינגעלייגט דערין, מ'האט שוין היינט נישט מורא, יו אביוזד יור פאוער, און די בלאגערס האבן מגלה געווען אז זיי זענען א באנטש אוו ליגענערס און געלט פרעסערס, און דעטס איט, יו פינישד, ס'איז געענדיגט. עניוועי ס'איז דא א א גרויסער לויער, ס'געווען, ער איז שוין נישט דא, ער הייסט שובאך, איז בקיצור ער געהאט א פרוי א קלייענט, ער איז א לויער, און ער האט איר געאפערט בהוד יופיו און אביסל סעקס, אויף דעם חשבון האט ער איר געגעבן ביליגער די לאו ביל, איז ער געגאנגען איז מען האט אים געטראפן יעצט האט זיך אליינס געשאסן טויט ווייל מען האט אים געוואלט טשארדזשען נישט געקענט דורכגיין די בושה, אַכט און פֿופֿציק יאר אלט געווען. כ'ווינדער מיך וואס ס'געשעהט אויף יענע וועלט ווען די חברה קומען אן מיט וואסערע א בושה זיי קומען דארט אן, זיי מיינען אז צו פעיסן דא א בשר ודם איז א גרויסע בושה, דארט דארף מען פעיסן מלאכים, שרפים, מיט א בית דין של מעלה, מיטן באשעפער, ס'איז אנבעליוועבל. די וואך האב איך געהאט א גרויסן פארלוסט, איינער פון מיינע הערערס פון וויזשניץ אין מאנסי איז געשטארבן, א עלטערע איד שוין, ער פלעגט הערן, זיינע קינדער הער איך הערן, איז מען פלעגט אים אלץ זאגן, דו, דו הערסט דעם שייגעץ דעם נחום, זאגט ער, איך וועל דיר זאגן, ווען דער שייגעץ וואלט דא געווען מיט צוואנציג דרייסיג יאר פריער, וואלט די גאנצע וועלט אנדערש געווען, ער געוען אמאל א משגיח אין וויזשניץ אין די ישיבה אויכעט, ער ווייסט וואס גייט פאר. עניוועיס, סאו יעצט האב איך שוין נישט מער ווי נײַן און פֿופֿציק הערערס, ווייל כ'האב שוין פארלוירן פון די זעכציק האב איך פארלוירן איין הערער. סאו, שרול האגער, קענסט געבן קידוש. ס'איז געווען א משגיח ביי דיר אין ישיבה און ער האט אויסגעהערט יעדע וואך, ער און זיינע קינדער. ס'איז דא דא יעצט נאך א מעשה אויפן טעלעוויזשן אין ארץ ישראל ווי א מלמד האט דריי ברידער געטאטשט, כ'האב שוין גערעדט פון דעם אמאל, אבער יעצט טוט זיך עס אנטוויקלען נאך מער און מער, און. און זיי שרייען די זעלבע אזוי ווי איך האב געשריגן, מען האט מיך געלייגט אין חרם פאר גארנישט, מען האט מיך ארויסגעווארפן, און די גאווערמענט גייט זיך יעצט אנהייבן אריינצולייגן אין דעם, ליסען, נאטינג לעסטס פאר עווער, ברוך השם, מען האט זיך אריינגעלייגט דערין, מען האט שוין געמאכט מעצר בית אויף דעם מלמד, ס'איז שוין געווארן לעבעדיג, יעצט איז ארויסגעקומען א. גאנצע באריכט אז אין רמת גן דאס איז לעבן בני ברק איז די חרדים גייען דווקא אריין אין די לייבערי אין די פארנאגראפי סייטס סאו אונז גיימער צונעמען די סעלפאונס פון יעדן אונז גיימער צונעמען אלעס אבער למעשה וואס סגייט געשעהן איז מגייט גיין אין רמת גן אין די לייבערי א מחיה איך בין איינמאל געזעסן דא אין די לייבערי אין דיוויזשאן עוועניו איז די גרויסע לייבערי, און איך האב געזען דארטן א יונג ווייבל, און איך בין דורכגעגאנגען ווי זי קוקט אין קאמפיוטער, האט זי אויך געהאט א פארנאגריפי סייט, איך האב עס זייער שיין קלאר געזען, עניוועי, עטס מאכטס א גוטן דזשאב, ס'איז אמת עטס פארטס זייער גוט מיטן קאפ אין די וואנט אריין. כ'האב געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך אז מ'האט געלייגט ארויף דעם וועג אויפן האטליין, און ברוך השם ער האט זיך געמוזט טרעפן א נייע פלאץ, ער איז שוין מער נישט אין פארק האוז האטעל אויף צוועלעפטע עוועניו, און ער קומט שוין נישט דאווענען מער אין שומר שבת. ער מוז זיך אויסלערנען אז ער איז א חפץ חשוד, אז ער טאטשט קינדער קען מען אים נישט האבן אין אונזער קאמיוניטי. יעצט ר' שלמה ארוש האט געבעטן די גאנצע וועלט זאל זאגן תיקון הכללי אז ס'זאל זיין א זכות פון רב בערלאנד אז וואס אז ער זאל קענען נאכאמאל גיין זינדיגן מיט פרויען און ס'זאל זיך אים ווי מ'זאגט נאכאמאל שטעלן די מעשה און ער זאל קענען נאכאמאל ארומלויפן כאטש ער איז שוין סעווענטי עיטי יערס אולד. דאס דאס האט מען געמאכט פון ר' נחמנ'ן און פון די גאנצע זאך. מ'האט געמאכט א סעקס באר. שוין, געזונטערהייט. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז געווען ארץ ישראל אין צייטונג א יונגעלע וואס ער איז יעצט געשטארבן, פערצן יאר אלט געווען, און ער האט זיך געפלאגט זייער א לאנגע צייט מיט קענסער, פון די ניין יאר האט זיך עס אנגעהויבן און ער האט זיך זייער זייער ביטער געפלאגט. נעבעך איז למעשה איז ער געגאנגען און די עלטערן זענען פונקט נישט דארט געווען ווען ס'איז געווען ביי יציאת נשמה, איז ער געגאנגען און ער האט איבערגעלאזט א בריוו, א הארציגן בריוו פאר זיין מאמע און פאר זיין טאטן, און ער זאגט אז איך האב מיך נישט קיין כח מער צו שלאגן און איך האף אז עטס זענטס נישט ברוגז, און ער האט ארויסגעהויכט זיין נשמה צום הייליגן באשעפער. ער האט אבער געלאזט צוואה אז אויף די מצבה זאל מען שרייבן אז לא נכנע בלי מאבק, זאלטס געדענקען איך האב מיך נישט אונטערטעניגט אן א מלחמה, ווען כ'האב עס געליינט האב איך געזאגט איך מוז עס זאגן אויפן האטליין, ווייל איך פיל איך בין אויך אין די זעלבע באוט, ווען איך וואלט ווען מורא געהאט פאר די סאטמארע טעראר מיט די שקצים, יא, האט מען אנגעהאלטן טויזנט מאל ארגער ווי מען האלט ביז יעצט. איז דאס איז א מורא'דיגע זאך רבותי, צו דו געווינסט צו דו פארלירסט, איט מעיקס נאו דיפרענס, אונז האמיר ברוך השם געווינען די מלחמה קעגן פעדעפיילס, דאס יונגעלע האט ליידער פארלוירן די מלחמה קעגן קענסער, אבער לא נכנע בלי מאבק, אן א מלחמה געבט מען זיך נישט אונטער, רבותי יעדער זאל ארויסגיין פעסט, זאלסט אויסלערנען דיינע קינדער וואס סעקשועל אביוז איז, און זאלסט אויסלערנען וואס זיי דארפן טון. מען זאל מלחמה האלטן און נישט קיין מורא האבן פאר קיינעם. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, מען זעהט פיקטשערס ווי זאליקא געבט פאר דעם האלפערן, פאר דעם גרויסן באוויסטן חזר, חיים האלפערן, געבט ער שלום, און זאליקא איז געגאנגען מיט די פיזשאמעס, עפעס א בעקיטשע, ס'זעהט אויס ווי די רעבעצנס פיזשאמעס, עניוועי, און זענען געקומען זייער נאנט איינער צום אנדערן. איז זאליקא זאלסט וואטשן ווייל דער חיים האלפערן קען מיינען ביסט א פרוי און ער קען דיך טאטשן, איז דאך אזא חזיר אזא וועלטס חזיר ווי קומסטו אים אויפצונעמען, נאר דער אמת איז לא לחינם הלך הזרזיר אצל עורב, ווען דו האסט געטשעפעט דיינע חברים אין די ישיבה סאו ס'איז איטס נאו ביג דיעל, דו האסט עס געטון חיים האט עס געטון ס'איז גוט. כ'האב געוואלט רעדן פון א מורא'דיגע זאך וואס איז יעצט געשען, און מען קען דאס נישט פארשווייגן, מען מוז רעדן דערפון. מען האט גענומען א איד, הרב שטיינעמאן, ער איז א איד קיין עין הרע הונדערט און דרײַ יאר אלט, א איד וואס זיצט נאך היינט יעדן שבת, און ווען ער האט צייט אינדערפרי און פארטאגס זיצט ער און ער לערנט גמרא, תוספות, ממש א נחת א איד אין די יארן ווי מען קוקט אים אן. און אין אמאליגע יונגע יארן איז ער געווען דער משגיח אין פאנאוויטש. ער איז געווען עפעס אן אויסערגעווענליכער מענטש. מען דערציילט אויף אים נאך פאר די קריג זאכן. ס'איז אנבעליוועבל. קומען אפאר סמארקאטשעס און מען נעמט דעם מענטש און מען באשמוצט אים נישט תורה'דיג. נישט אזוי ווי אונזער הייליגער רבי. ער האט געמאכט א שיטה, ער האט זיך אראפגעזעצט, ער האט געשריבן א ויואל משה, ער האט געשריבן על הגאולה ועל התמורה, ער האט גערעדט דרשות, ער האט געפירט א מלחמה תורה'דיג. די אלע וואס זענען ברוגז געווען אויפן בעלזער רב זכר צדיק לברכה און אויפן טשעבינער רב האבן דאס געטענה'ט, דער סאטמאר רב איז דאך געגאנגען ער האט זיך אראפגעזעצט און געשריבן און מסביר געווען פארוואס מען טאר נישט און פארוואס מען מעג דאס און פארוואס מען טאר נישט יענץ, און די אנדערע רעבעס האבן גארנישט געזאגט, דאס איז עס און פארטיג. דאס איז געווען פון די שטארקסטע טענות. וואס איז געווען דעמאלטס? אונז האט מען דאך דאס אויך אויסגעלערנט, מען האט אלץ געלערנט אין חדר, און פון וואנעט ווייס איך דער רבי איז גערעכט ווייל ער האט געשריבן, די אנדערע רבנים שרייבן אפילו נישט. היינט איז געקומען אזא פונקט אז גאנץ כלל ישראל האט זיך אויסגעלערנט אז יעדער ראצער, יעדער סמארקאטש, ער דארף נישט שרייבן גארנישט, ער קען דיפעימען, דאס איז די מלחמה היינט. ווער עס קען מער באליידיגן, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. ווייל אזוי ווי מ'האט שוין אויסגעלערנט יעדן דאס צו טון, איז יעדע ראצערל קען ארויסגעבן א פאשקוויל, און דאס שטייט זייער נישט גוט. למעשה, קודם לאמיך צולייגן די גאנצע זאך. שטיינעמאן זאגט אז בחורים וואס דרייען זיך אין בני ברק אין די גאס, זאלן גיין אין צבא. יעצט א יאר צוריק איז געווען איינער וואס האט שיער געהארגעט דעם הרב שטיינעמאן. האסט דא צו טון מיט אזאלעכע סיקריקן וואס בלוט צו פארגיסן איז גארנישט. די בחורים וואס דרייען זיך אין בני ברק זיי זענען רוצחים זיי קענען הארגענען אויכעט סאו מען מוז זוכן א פיוטשער פאר די בחורים יעצט איך זאל זאגן אז איך האלט אז שטיינעמאן איז גערעכט מען זאל זיי שיקן אין מיליטער נאו וועי איך האלט ער איז הונדערט פראצענט דעדלי ראנג נאר למעשה שרייט ער צו אונז עטס האט זיך אויך דעם פראבלעם, פאריגע וואך איז געווען א בחור האט זיך גענומען דאס לעבן אין פלעטבוש, ס'דא א ראביי וואס ער הייסט צבי גלאק, ער מאכט טהרות פאר אלע בחורים וואס זיי נעמען זיך דאס לעבן, און ער האט איינעם וואס ער מאכט פאר אלע מיידלעך א פרוי, ווייל ער וויל נישט די פאליס זאל זעהן זאכן וואס מ'דארף נישט, זייער פשוט, אז מ'האט זיך געשטאכן מיט דראגס. למעשה האט ער געזאגט פאריגע וואך אויף א רעדיא שאו, כ'מיין ס'איז געווען סיגל'ס רעדיא שאו, האט ער געזאגט אזוי, פון ראש השנה ביז יעצט האמער שוין פארטי טרי צו פארטי פאר זעלבסמארד, דאס איז א מורא'דיגע אסטראנאמישע נאמבער, יעדער ווען מ'האט עס געהערט האט מען ממש, מ'האט נישט געוואוסט וואס צו טון, און נאך א זאך זאלט עטס וויסן. וויפיל ער ווייסט, ווייסט ער נאר אפשר א דריטל, ווייל א דריטל באהאלט די הצלה מיט די שומרים, און די אנדערע דריטל באהאלטן די עלטערן, נישט אייביג קומט עס אן אין שפיטאל, מען רעדט דא פון גרויסע נאמבערס רבותי, סאו אונז קאנפראנט מיר א מורא'דיגן פראבלעם מיט די ראנג עדיטוד, מען גייט זיך שלאגן מיט שטיינעמאן דו האסט די זעלבע פראבלעם דא און דו קענסט עס נישט הענדלען, אונז האבן מיר דראפ אוטס דא אין די שטאט אין די הונדערטער, קענסט גיין אין די גאסן ס'טע טרעפן הונדערטער בחורים און מיידלעך דרייען זיך. סא וואס ביסטו געווען א חכם? האסט ארויס געגעבן א בריוו אויף שטיינעמאן א מאראל אינדאוסער מ'זאל אים לייגן אין חרם. כ'הער זאגן מ'האט געוואלט מאכן א שארפערערן בריוו, נאר קיינער האט נישט געוואלט אונטערשרייבן. באט דאס איז שטותים מיט נארישקייטן. דו האסט דעם זעלבן פראבלעם און דו ווייסט נישט וויאזוי עס צו הענדלען. וואס טוה מיר אונז פאר אונזערע בחורים? פרעגט מיך איינער א רב און וואס דארף מען טוהן? זאג איך הער אויס נישט יעדער איז געמאכט צו לערנען. מען דארף עפענען פאבריקן, מען דארף עפענען קאמפיוטער סענטערס, מען דארף עפענען אזאלעכע זאכן וואס די בחורים זאלן זיין אונטער השגחה, און אין די זעלבע צייט זאלן זיי זיך לערנען א פאך אז זיי זאלן קענען פארדינען געלט, ס'שטייט אין ערגעץ נישט אז פאר די אכצן טאר מען נישט פארדינען געלט, מען מוז גיין קעיטערן פאר יעדן בחור און פאר יעדן מיידל לויט וויאזוי זי איז, סאו אונז האמיר נישט קיין סעלושען, נאר עי' ממקום געגאנגען מען האט אים באשמוצט אויפן העכסטן אופן. נאכדעם נאך א זאך, ווען דער רבי זכרונו לברכה האט געלעבט און האט זיך געקריגט מיטן הייליגן בעלזער רב וועגן גיין צו די בחירות, פארוואס האט מען נישט ארויסגעגעבן אזא מיעסן בריוו אויפן בעלזער רב? פארוואס? ווייל דעמאלטס איז געווען דער רבי און ער האט געוואוסט וויאזוי מען פירט א מלחמה, ער האט געוואוסט, יעקב אבינו זאגט, ודפקום יום אחד, ומתו כל הצאן. מיט דעם וואס האט עטס ארויס געגעבן דעם בריוו האט עטס געהארגעט דעם גאנצן נאמען סאטמער מיט אלעס וואס סאטמער סטענדס פאר און אפילו ווען עטס שטייט שוין היינט פאר די הייליגסטע זאך עטס זענטס פיניש די גאנצע וועלט קוקט ענק אן פאר משוגעים מען קוקט אן די סאטמערע היינט נישט ווייניגער ווי די אראבער קוקן אן די ווילדע פראים זייערע די דזשיהאידס. א באנדע משוגעים, נעמסט א איד וואס זיצט און לערנט טאג און נאכט, און ער האט אן אנדערע שיטה פון דיר, איז ער רעוע אין דעות און מען דארף אים גאר לייגן אין חרם, און מען שרייבט נאך אויפן בריוו אז די גאנצע וועלט האלט אזוי, ס'איז שקר, די גאנצע וועלט האלט נישט אזוי, אפאר משוגעים וואס זיי קריגן אפאר טאלער האלטן אזוי, נארמאלנער מענטש האלט אזוי? און נאכדעם לאמיר גיין צו שטאט, די בחורים אין בני ברק וואס זיי גייען אין מיליטער, ווייל שיינעמאן זאגט אז מען זאל גיין, הער איך. פארוואס איז געגאנגען פון ווילימסבורג צו פון בארא פארק איז געגאנגען דעם סאטמארע רעבנס אייניקל מייזעלס אין מיליטער און פארוואס האט ער געמאכט א גרויסע פראפעגאנדע אז אלע בחורים זאלן קומען אין מיליטער ווי גוט דאס איז יעצט לאמיר גיין ווייטער ס'האבן אונטער געשריבן דא רבנים אזאלכע רבנים כ'וויל אויסרעכענען אפאר ביי די נעמען ס'איז ממש א שרעק ס'איז נישט קיין רבנים ס'איז ממש ליידיגייערס למשל חזקל טייטלבוים איז אונטער געשריבן. כ'הער זאגן מ'האט געמאכט א דיעל מיט אים אז טאמער ער שרייבט אונטער וועט מען אים לאזן פארלערנען הלכות נידה אויבן אין כולל, אזוי לערנט ער פאר ערגעץ אונטן אין א בעיסמענט מ'וועט אים לאזן אויבן פארלערנען. אזוי הער איך, איך נעם זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט דרײַ און דרײַסיק דיסקלעימערס. איך וויל פארשטיין, א מענטש א נואף א חזיר פאר א בית דין האט ער מודה געווען ער געקומען בעטן אז מ'זאל נישט אסר'ן די פרוי וועם ער האט בועל געווען מ'זאל זי נישט אסר'ן על בעלה, דער מענטש, קען אינטערשרייבן אויף שיינעמאן, אויב אזוי האסט גענדיגט די גאנצע תורה. נאכדעם איז דארטן דא מנשה פיליפ. מנשה פיליפ איז א באקאנטער חזיר, מ'האט אים אויפגעפיקט אין שאפראן אינמיטן זאגן דעם שיעור, ווייל ער האט מכשיל געווען בחורים, און איינער פון די בחורים וואס ער האט מכשיל געווען איז שאפראן רב'ס זון, דער וואס ער לויפט ארום ווי א משוגענער מיט נייער וועגעס, שאפראן רב האט אים שוין געזאגט ער זאל זיך ביהעיוון, ער לויפט שוין נישט, ווייל ער איז געווען אויפן האטליין יעדע וואך. אזאלעכע מענטשן גייען אינטערשרייבן קעגן שיינעמאן? ס'איז דאך אזא לצנות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט. און וואס האט עטס אויפגעטון מיט דעם? עטס זענטס אראפגעקוקט? יעדער לאכט פון ענק. יעצט לאמיר גיין ווייטער. עפעס ר' חיים מנשה פרידמאן איז אונטערגעשריבן? דער מענטש איז אויסגעוועבט ווי א פאטעיטע. ער קיינמאל קיין נארמאלער מענטש נישט געווען. געווען א חיה א שלעכטער פארביסענער סאדיסטישער מענטש. איך שלאג מיך שוין מיט דעם מענטש יארן לאנג. א רשע מרושע. ס'איז געשטאנען א צעטל אז א אינגערמאן האט א שאלה זיבען אינדערפרי איז אפילו דער דיין האלט זיך אינמיטן דארטן זיינע פאליטיק ער פלעגט זיך דארטן ארומשפילן מיט פאליטיק מיט די חשובע ר' סנדר פלעגט קומען דער בעקער מיט דעם מיט יענעם דער לעקער מיטן שמעקער דאס איז יענע חברה דארטן געשטאנען אז מען קען אריינקלאפן ווייל זיי פארשטייען דאך אז אינגעלייט דארפן גיין צו די ארבעט און זיי דארפן וויסן די שאלה אינדערפרי ווייל טאמער ס'איז א קורצע טאג דארף די פרוי וויסן ווי מען גייט צו מאכט מען נאך א הפסק צו נישט וכדומה. איז געגאנגען א אינגערמאן און האט אריינגעקלאפט, שטייט ער מעג ער אריינקלאפן, און ער געזעסן מיט זיינע שרצים דארטן און געמאכט א גאנצן פאליטיק, און ס'איז אים א שאד געווען אז מ'שטערט אים, איז געגאנגען דער דיין און האט געשריגן אויף דעם אינגערמאן קולות, דער אינגערמאן איז מער קיינמאל נישט צוריק געקומען צום דיין, זעקס יאר שפעטער טרעפט ער מיך, כ'האב געהאט אזא ישיבה פאר חתנים און ער זאגט מיר אזוי, ער האט שוין זעקס יאר נישט געפרעגט קיין שאלות אויף קיין בדיקות, וואס ער זאל יעצט טון. האב איך אים געזאגט ליסן וואס איז געווען איז געווען, הייב אן יעצט נארמאל, נאר גיי נישט צום דיין, דער דיין איז א משוגענער סאדיסטישער רשע היטלער א נערוועזער קראנקער זכר, איך האב געטראפן דעם דיין דא אמאל אין די גאס אויף ראס סטריט אין לי עוועניו און איך פרעג אים זאג מיר איר האט אונטערגעשריבן אויף מיר, איר ווייסט דאך ווער איך בין, וואס גייט איר אונטערשרייבן, זאגט ער וואס אונטערשרייבן, ער ממש ער לא יודע בשכבה ובקומה, און מען האט געזען אז ער מאכט זיך נישט, ער וועפט, ער וועפט שוין דרייסיג יאר, ער האט אזוי געמעגט זיין דיין ווי איך מעג זיין א פיילעט. סאטמאר די גרויסע קהילה האט נישט געטראפן נאר עפעס אן אפפאל א פסולת א מגיד שיעור ערגעץ ער איז בכלל נישט געווען קיין דיין איך געדענק איך פלעג לערנען ביי ר' פישעלע מארעס פלעגט דער משוגענער דיין האלטן אין איין אנקוקן שווערע שאלות ער האט געקענט זיין דיין ווי איך קען זיין א פיילעט מען האט גענומען א מענטש ווייל דער סיגעט האט אים געוואלט ארויסשטעלן ווייל ער איז געווען א מגיד שיעור אין סיגעט מען האט אים נישט געוואלט באצאלן א פענטשען האט מען אים געמאכט דיין אין סאטמאר און דער מענטש גייט אונטערשרייבן אויף שטיינער. יעצט הער איך זאגן אז דער דיין האט געהאט זיין חסימה דארט, האבן אסאך רבנים אונטערגעשריבן, ווען נישט וואלט מען זיך נישט געטרויט אונטערצושרייבן, יעצט הער איך זאגן אז דער דיין ווייסט אינגאנצן נישט פון די חסימה, מען האט אים געפרעגט, ער ווייסט נישט צו ער איז געבוירן צו ער איז געשטארבן, און מיט אזא מענטש שפילט מען זיך ארום. און נאכדעם לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא דא אסאך רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אויף מיין חרם אויך, ס'איז די זעלבע לייצים, ס'איז דא אפאר לייצים וואס מ'גייט צו זיי ארום און אדער סטראשעט מען זיי אדער באצאלט מען זיי אפאר דאלער און זיי מוזן מיטטאנצן מיטן שפיל. יעצט די אלע רבנים, די וואס האבן אונטערגעשריבן אויף מיר אויכעט, כ'מיין די הייסן שוין פראפעשענעל בעל מחאה, פון די וויל איך אפילו נישט רעדן, נאר איך וויל רעדן פון אפאר אנדערע וואס ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל רעדן פון זיי. ס'איז דא אזוי, למשל. משה מאיר בריעף, משה מאיר בריעף איז דער זון פון דעם בריעף דעם שוחט וואס ער האט אפגע'חזיר'ט אויף די לענצי סטריט. משה מאיר בריעף האט א בעזעם מיט א בית מדרש און אויף משה מאיר בריעף איז דא ערנסטע אלעגעישענס אז ער האט פארפירט א ווייבל ווען זי איז אים געקומען פרעגן שאלות. משה מאיר בריעף גייט אונטערשרייבן אויף שטיינעמאן? כ'פארשטיי נישט וויאזוי דאס ארבעט. יואל מארגענשטערן, ער האט אויך אינטערגעשריבן אויף מיר, איך האב זיין זון געראטעוועט, מען האט אים געטאטשט אין סאטמאר אין מאנטריאל, דער קעכער, און נאכדעם איז ער געגאנגען האט אינטערגעשריבן אויף מיר, דער איז דאך נישט קיין נארמאלער מענטש אינגאנצן. ספעציעל אז ער שטייט שוין נעבעך מיט איין פיס צו גיין אויף יענע וועלט, ער וואלט זיך געדארפט. זיכער מער אכטונג געבן, און נאכדערצו אנצוהייבן מיט אזא גרויסן צדיק, מיט אזא תלמיד חכם, מיט אזא מרביץ תורה פון אזויפיל יארן, האט ער זיכער נישט געטארט אנהייבן מיט אים, ווייל ער שטייט שוין זייער זייער נאנט אפצוגעבן א דין וחשבון, זייער נאנט. ס'איז דא דא חיים יוסף לייטנער, מאנטעווידעא רב. איך ווייס מיר האט מאנטיווידעא רב געזאגט אז ער האט איבערגעלאזט די בית מדרש פאר א תלמיד חכם, עס איז געווען זיין שוואגער, נאר ליידער ליידער זיין שוואגער האט נישט געלעבט לאנג, ער איז געשטארבן איז ער געווארן רב, סאו ער איז אזוי ווי א ספעיר טייער, איז אזוי ווי די קליינע דאונאטס וואס מען לייגט ארויף אויף די טייער וואס מען טאר נישט פארן נאר טווענטי פייוו מיילס אן אווער, די לצים גייען אונטערשרייבן? מרדכי שטיינער, ער קען זייער שיין טאנצן ביים דאווענען, אבער דעטס עבאוט עז פאר עז איט גאוס, ער איז א מנהיג? ער האט עפעס אמאל געפירט? שמעון משה וואלדמאן, מ'האט געדארפט האבן א דיין פאר די בני יואל, קיינער האט נישט געוואלט ווערן, און אזוי ווי וואלדמאן האט דאך געשטעלט די בני יואל אויף די פיס האט מען אים גענומען, מ'האט אים נישט גענומען פאר זיין גרויסן תלמיד חכם'שאפט, מ'האט אים נישט גענומען פאר זיין גרויסן גאונות. יעצט, אביגדור דניאל פיש, עס איז מיר א מורא'דיגע פלא אז ער האט אונטערגעשריבן, זיין טאטע האט נישט געהאלטן פון די שקצים, ער האט צוזאמגערעדט אויפן סיגעטער, זיין שווער איז געווען דער טאהשער רב, א איד וואס האט נישט גערעדט קיין סטעיטמענטס, ווי קומסטו דיך דא צו מישן? דו קענסט די פאליטיק? ביסט געווען אין ארץ ישראל? אויף אים איז מיר א פלא פון א זאך אז ער האט אונטערגעשריבן. יעצט די איבריגע שקצים, די וואס האבן אונטערגעשריבן מיין חרם אויך, די, די, אויף די איז נישט כדאי צו רעדן ווייל דאס איז סתם לצים, ליידיגייערס. יעצט, זלמן לייב פיליפ האט זיין אייגענעם רעבן גערופן אז ער איז אן אפיקורס, ער האט עס געזאגט הויעך ברבים אויף. הרב וואזנער, כאטשיג ער האט הוראה פון אים. יעצט דא האט ער נישט געוואלט אונטערשרייבן. האט מען אים געפרעגט פארוואס, האב איך געהערט, איך נעם זיבעצן טויזנט פיר הונדערט דיסקלעימערס. ער האט געזאגט, איך האב נאכנישט אפגעווישט די שאנדע פון נחום ראזענבערג'ס חתימה און איך גיי יעצט נאכאמאל אונטערשרייבן. נחום ראזענבערג איז נישט קיין רב, ער איז גארנישט, בסך הכל האט ער אונז אזוי פארשמירט און אזוי אראפגענומען דעם הויט פון פנים, ער איז אפילו אריינגעגאנגען צו די ערווה וויסן אז איך האב געשטיפט מיט לייביש'ן. שטעל דיר פאר איך גיין יעצט אונטערשרייבן אויף שטיינעמאן די חברה מיך צומאלן. ס'איז געבליבן דא איין חתימת ר' חיים מנשה וואס ער ווייסט נעבעך נישט אז ער האט אונטערגעשריבן די איבעריגע איז סיגנעטשער אן פייל און מיט דעם גייט מען זיך שלאגן דעיס איז פאר אונז א מוראדיגע זאך ווייל זיי שרייבן ובזה אנו מכריזים קבל עולם ומלואה.

ישראל דוד הארפענעס, ער ווייסט דאך יא וואס דא גייט פאר, האט מען אים געזאגט וואס הייסט האסט געטון אזא זאך, זאגט ער כ'האב מורא געהאט פאר מיינע ספרים, כ'האב מורא געהאט פאר די ספרים, כ'האב מורא געהאט אז מ'וועט ארויסווארפן די ספרים פון אלע שילן, נאכדעם האט מען אים געזאגט אז ער זאל צוריק ציען ווייל ער האט דאך געזען אז ער פארט נישט גוט, האט ער געזאגט איך קען נישט צוריק ציען כ'האב מורא פאר די ספרים, פארשטייסט די סאטמארע טעקניק, קודם. מען בארירט יענעם די ספרים. עניוועי, איך וויל זאגן, איך האב ברוך השם הנאה פון דעם בריוו, דער בריוו איז עקסעלענט, ס'קען נישט זיין בעסער, און איר העט ארויסגעבן נאך איינס אדער צוויי אזאלעכע בריוון, איז העט מען דער עולם וויסן אז סאטמאר סטענדס פאר נאטינג באט טרו פאליטיקס און. שטותים מיט הבלים און יעדער ראצער האט א מיינונג אז ער קען באשמיצן גדולי הדור און ער באשמיצט זיי, נישט אז ער איז עפעס א תלמיד חכם צו ער איז עפעס א גאון, נאר פשוט דאס באשמיצן גייט דיפעימינג, מען זאגט אז יענער איז גארנישט און ער איז נאכאמאל גארנישט און נאכאמאל גארנישט, דעטס אלל איט איז, און אין איין וועג הייבט עס אויף מיין פרעסטידזש אויכעט, ווייל קודם העלפט פון די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אויף שטיינעמאן האבן דאך אויף מיר אויך אונטערגעשריבן. ממילא בין איך דאך גלייך מיט שטיינעמאן, קוקט וואס האט זיך געטוהן מיט מיר האט עס מיך ארויסגענומען צו שטיינעמאן, נאכדעם כ'האב אלץ מורא געהאט אז כ'וועל זיין אין חרם נו וויל איך זיצן אין גן עדן צו אין גיהנום ווי אה מיט שטיינמאן צו זיצן אין גיהנום איז אויך נישט שלעכט הא דער איז א מענטש וואס ער דינט דעם אייבערשטן מנעוריו איז ער געווען אלע יארן כל ימיו איז געווען בקדושה וטהרה מיט לימוד התורה און אזוי ווייטער. סאו אין א געוויסן וועג זעמער אונז מורא'דיג צופרידן פאר דעם סאטמאר'ן פאשקוויל וואס זיי האבן געטון, איך האלט אז נאך איינס אדער צוויי אזאלעכע פאשקווילן עט שוין דער עולם וויסן ווי מען האלט, און ס'עט זיין א ליצנות, אמאל איז געווען אזוי, מ'האט זיך געשלאגן רבנים מיט גאונים מיט אזאלעכע זאכן, היינט איז געווארן א דזשיפסי, א ציגאנערישע שלעגעריי, איז במילא איז וואס געשעהט איז מען דיפעימד, דער דיפעימד יענעם, יענער דיפעימד צוריק, ס'איז אבער אלץ דא אזוי אז די וועלט. די גמרא זאגט אז טאמער איינער ווייסט נישט ווי צו גיין, אויף וועלכן וועג, איז זאל ער גיין זעהן פוק חזי מה עמא דבר, וואס דער עולם טוט, די וועלט האט אזא ענין פון א געפיל, זיי ווייסן וואס איז גוט און וואס איז נישט גוט, איז בקיצור דער עולם האט שוין די געפיל אז וואס סאטמאר שרייבט און אלע זייערע פאשקווילן איז נישט ווערד גארנישט, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. און דאס איז זייער גוט, ווייל דעמאלטס זענען די אלטע צעטלעך אויכעט גארנישט ווערט. איז גארנישט גארנישט ווערט. זלמן לייב האט געטראגן יעצט א פינף מיליאן דאלער האט ער געטראגן, נו וואס האסטו אויפגעטון מיט די פינף מיליאן דאלער? דאס איז געגאנגען פאר סיקריקן חברה. דאס איז געגאנגען פאר דרערדליגערס. יעצט האבן זיי דאך געזען אז ס'טויג נישט, ווייל די גאנצע וועלט האט זיי געזאגט, עטס זענטס משוגע, יו לוק. פוליש, האבן זיי יעצט ארויסגעגעבן א צעטל דער זעלבער דבר ביום ביומו אז זיי אנטשולדיגן זיך אז ס'איז לא היה מקומו להיות בדבר יום ביומו, יעצט איז די שאלה איז וואס דאס מיינט, דאס מיינט אז ס'האט בכלל נישט געדארפט ארויסגיין, זיי ציען צוריק, צו זיי ציען צוריק דעם חרם, צו נאר די דבר יום ביומו פארלירט ביזנעס, איז עס נישט געווען א פלאץ פאר דבר יום ביומו, דארף מען דאס דערגיין פונקטליך פון וואס מ'רעדט דא און ביי וואס מ'האלט. נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך, זלמן לייב טייטלבוים זאליקאוו פארוואס האט ער נישט אונטערגעשריבן? ווי איז ער געווען ער זאל אונטערשרייבן? ער שרייבט נישט אונטער און יעדער ארום אים שרייבט יא אונטער? סא ממה נפשך אדער איז ער אויך פארכאפט אין דעות כוזבות מ'דארף אים אויך לייגן אין חרם, אדער איז ער א פאליטישן און ער האט פארשטאנען אז ער טאר דאס נישט טון, נו וויאזוי האט ער געלאזט דעמאלטס אז אלע זיינע נאנטע זאלן אונטערשרייבן? דאס איז וואס דא גייט פאר, יעדער וואשט זיך און באדט זיך אין יענעמס בלוט, גערעכט, און קיינער טוט גארנישט צו דער זאך, און יעדער זוכט צו זיין די קלין גיי און פארטיג. די שאלה איז נאר, אויב זאליק האט אזאלכע גוטע יועצים, ווי זענען זיי געווען אז ער האט אונטערגעשריבן קעגן נחום ראזענבערגן? אז ער שרייבט אונטער קעגן מיר, ווי האט דער סיגוטער געזאגט, איך גיי מיך נישט שלאגן מיט נחמן בראך, ווייל אדער מאך איך מיך אזוי נידריג ווי ער, אדער שלעפ איך אים ארויף צו מיין מדריגה. סאו ווי איז זאליקא געווען מיט זיין שכל אז ער האט אונטערגעשריבן? און דאס איז נאך נישט אזוי שווער, שווער איז אהרנ'ס זון מענדעלע חזר ר' בער טייטל וואו מ'ס'האט מכשיל געווען אייגענע תלמידים, ער איז געגאנגען אונטערשרייבן, ווי האסטו דיך צוגעשטעלט מיט די קליקע, דו ביסט דאך א נואף א באקאנטער, אלרייט, און די וואס האבן אונטערגעשריבן איז אויך דא אפאר נואפים, עלף זענען ממש נואפים מיט אשת איש און מיט זכרים, דער גאלאנטער חזר מיט די אלע אנדערע, אבער ווי שטעלסטו דיך דארט אריין? סאו דאס איז די גאנצע זאך איז א מורא'דיגע נארישקייט געווען און ס'איז זייער גוט פאר אונז, ס'איז גוט, ס'איז גוט פאר מיין חרם, ס'איז גוט פאר אלע אנדערע פאשקווילן וואס סאטמאר האט ארויסגעגעבן, מען גראבט טויטע, צי ס'איז גיוס בנות, צי מען דארף גיין פראטעסטירן קעגן די מדינה, יו אר פינישד, דו האסט ארויסגעוויזן אז ס'איז נישט דא קיין שום ערנסטער מענטש, נישט דא קיין פירער, און די גאנצע מלחמה איז דיפעימינג, דיפעימינג, דיפעימינג, דיפעימינג מיינט יענעם אוועקמאכן, שטעל דיר פאר, ביי אונז האט מען געלערנט אין סענטער האט מען געזאגט ר' אהרעלע בעלזער א טיפש פון די ערשטע קלאס א אויסגעוועפטער איד, מיט דעם האט מען געווינען, טשעבינער רב אן אפיקורס, מיט דעם האט מען געווינען, ר' משה פיינשטיין איז דאך אן עם הארץ מדאורייתא. און דעיס האט דעמאלטס געארבעט ווייל דעמאלטס איז געווען די רבי האט זיך געשלאגן מיט די גרויסע לייבן און די רבי איז געווען די פראנט ראנער אבער היינט האמער נישט קיין פראנט ראנער היינט האמער זלמן לייבן זאליקא, וואס ער האט געהאט א בויפרענד ווערצבערגער און אהרן האט אין סיגוטער מקווה מכשיל געווען מען קומט דאך היינט ארויס מיט אלעם יעדער האט קיינער האט דאך שוין היינט נישט קיין מורא צו רעדן יעדער רעדט דאך היינט סאו דעיס זענען די גדולי הדור וואס זיי דיפעימען, די אלע ערליכע אידן און מיט דעם ענדיגט זיך אידישקייט און אהרן זאגט אז ער פארט יעצט קיינער זאל נישט קומען ווי האט ליפא פרידמאן געשריגן? ס'איז געווען גאלדע מאיר ס'איז געווען א פראטעסט אויף סעווענט עוועניו האט ער געשריגן קיינער זאל נישט ווארפן די אייער דארטן וואס איז אויף די אנדערע זייט אויף סעווענט עוועניו ס'איז נישט וועגן דעם געמאכט צו ווארפן אהרן זאגט קיינער זאל נישט מיטקומען ער'ט קומען אויף מירון וועט ער דארט זיין קיינער זאל נישט מיטקומען ער זעהט דאך אז די ברודער האט געהאט א גרויסן כבוד מוז ער דאך אויך האבן איז זאגנדיג מ'זאל נישט קומען וועט דער עולם אנהייבן דווקא צו קומען אהרן אונז קען מען דאך שוין גוט. אונז קען מען דאך שוין צופיל יארן. יעצט דער וואס האט אריינגעפירט זאליקאן אין מיין חתימה, דער האט געמוזט זיין גאר א גרויסע בהמה, און איך האלט אז זאליקא דארף אים ארויסווארפן פון זיין קלאב, טאמער איז ער ביי אים. ס'איז מסתם געווען משה טעראריסט פרידמאן, ווייל ער איז דאך געווען דער פירער. ער האט זיך געוואלט מאכן זיכער אז ברוך מרדכי קען וואקן אין די גאס. שוין, ברוך מרדכי אוועק נאך אפאר מיליאן דאלער און נאך זיצן א יאר צוויי, און נאכדעם וואס ער האט מודה געווען ער האט מכשיל געווען קינדער, איינער זאגט מיר ער זעט אים אין בארא פארק איז אין הפנים כתמול שלשום, ער איז בכלל שוין נישט דער זעלבער, ער איז א אויסגעשמיסענער הונט, ער מיט זיינע קינדער מיט די אייניקלעך עד סוף כל הדורות, ער איז פינישט פאר לייף. ענד פאר עווער. משה פרידמאן האט דאס געוואלט, דער טעראריסט, איז ער געגאנגען און ער האט געפירט א מלחמה קעגן מיר ווייל איך האב געהאט א האטליין. יעצט, איך האב נישט געפירט דעם לאו סיסטעם, איך האב נאר געזאגט וואס ס'איז געווען. נאר וואס, זיי האבן אלע געזאגט, זיינע קינדער האבן אים געזאגט פאר משה זאלסט וויסן ווי לאנג נחום פירט זיין האטליין רייסט ער אונז אראפ די הויט פון פנים און אונז קען מען דאס נישט אראפשלינגען, אים מוזטו אונטערברענגען. האט ער נעבעך געטרייעט אויף אלע פראנטן. און ער האט גענומען זאליקען אריין אין די מערכה, און אז דער זאליקע האט אונטערגעשריבן האט שוין שאפראן רב אויך אונטערגעשריבן, איז שוין ארויסגעקומען שאפראן רב'ס חזיריי מיט זיין זון און מיט זיין גאנצע ישיבה מיט די תלמוד תורה און מיט אלעם וואס איז געווען, אז מען האט מכשיל געווען קינדער, און פאר זיין זון, איך מיין ער געבט אים העלפ ווייל ער לויפט שוין נישט נאך די פרויען וועגן עירוב. סאו ברוך השם די בריוו איז א מוראדיגע אימפראוומענט פאר סאטמאר, ס'איז נישט סתם אן אימפראוומענט ס'איז א מוראדיגער אימפראוומענט, ס'ווייזט אז ס'איז גארנישט מיט נישט די גאנצע זאך. יעצט כ'האב געהערט זאגן אז ס'איז געווארן א שלום צווישן בעלז און מאכניווקע, און די מאכניווקע מעג זיך רופן בעלז נאר ער מוז קודם זאגן מאכניווקע בעלז, און יענער בעלזער הייסט בעלז מאכניווקע, ניין ניין די בעלזער בלייבט בעלז אליין כ'האב פארגעסן כ'האב געמיינט ער גייט הייסן בעלז מאכניווקע. כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך אז ס'איז א נארישקייט אז מ'האט זיך געשלאגן אלע יארן אויף דעם, ווייל סוף כל סוף, דער מאכניווקער האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, און מ'האט עס געבויעט פאר אים, לזכר נשמתו, איז בעלז איז דא נישט די גרויסע נאמבער, מ'האט אים געגעבן א רביסטעווע מיט א שול מיט אלעם, דאס האט דער משה טובי' ערלעדיגט. למעשה האב איך געזעהן פיקטשערס און מ'האט שוין אראפגענומען דעם סיין מאכניווקע בעלז ווייל זעהט אויס ס'איז שוין אויס שלום אוודאי מיט בערעלן און גיי הייב אן איין טאג איז ער נארמאל איין טאג האט ער זיינע דיפרעשענס און יעדן טאג האט ער אן אנדערע משוגענעם גבאי וואס ער פארדרייט אים א קאפ קענסט אנהייבן מיט אים. יעצט כ'האב געזעהן אז ר' אייליש ענגלענדער דער מחרחר ריבניק וואס ער געבט אויס זיין געלט פאר שטותים אלע יארן האט ער אריינגעלייגט געלט אז ס'זאל זיין נאך א בעלז רב פאר אים האט נישט געפאלן דער בעלז רב עס האט אים נישט געפאלן ווייל ער איז געווען דאכט זיך מיר א שוואגער מיט דעם ר' שלום דארטן דעם ראש ישיבה און ער האט געוואלט אז דער ראש ישיבה זאל ווערן בעלזער רב, איך מיין נישט קיין בעלזער אייניקל ער איז גארנישט ער פארשטייט נישט צו רביסטעווע ער זאל ווערן בעלזער רב בקיצור איז ער געווארן א שונא מיטן בעלזער רב מיטן היינטיגן און ער האט אויסגעגעבן מיליאנען געשוועמט געקויפט בנינים קרקע געמאכט ער בויעט ער בויעט ער בויעט ער בויעט. ער בויעט א לאמפ בויעט ער, ער בויעט גארנישט, און ער דארף זיך זארגן אז דער דער היינטיגער רבי, דער מאכניווקע בעלזער האט מסתם צען צוועלף קינדער, דארף ער זיך זארגן זאלן אלע האבן פרנסה. איז ער געווען יעצט ביי זאליקען אין לונדון, און כ'הער זאגן אז ער האט געגעבן עפעס א טשעק פון א האלב מיליאן דאלער אויפן פלאץ. ס'הייסט אזוי. דער בעלזער רב טויג נישט און זאליקא טויג יא. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? נאר קען זיין ער מוז עס געבן ווייל של אבותי ר' געצל, ר' געצל האט דאך געגעבן פאר סאטמאר געלט, מוז ער געבן געלט. בקיצור, איך זאג אייביג אזאלכע אידן בעל צדקות וואס זיי געבן פאר מחרחרי ריב לאזט זיך עניוועי אויס א בוידעם מיט זייער גאנצע געלט. סאו, דער מענטש געבט אוועק אזויפיל געלט פאר מחרחרי ריב, האט ער געגעבן דא יעצט אויך א האלבן מיליאן דאלער. אזא פנים טראגן די גבירים, שטותים, זיי וואלטן געקענט בויען תורות, זיי וואלטן געקענט בויען. פאבריקן וואלט מען געקענט בויען אזאלעכע סענטערס ווי מען זאל לערנען בחורים פאכן, היי טעקנאלעדזשי, פארוואס זעה איך נישט אין וואל סטריט ווי מענטשן מאכן א מיליאן דאלער א יאר קאמישן, פארוואס איז נישט דא דארטן אפאר היימישע אינגעלייט, פארוואס איז נישט דא היימישע, גארנישט, זיי ווייסן אפילו נישט וויאזוי מען עסט דאס, פארוואס? ווייל א גאנצע צייט מוז ער זיצן אין די ישיבה און ער טאר נישט האבן קיין סמארט פאון, ער טאר נישט וויסן גארנישט וואס טוט זיך אין די גאס, אחוץ למשל דאס. אהרונים מעגן וויסן וואס טוט זיך אין זייער פארשטינקענעם צייטונג, דעם בלאט, און ביי די זאלוינים מעגן וויסן וואס טוט זיך אין איד, און ביי די ליטווישע מעג מען וויסן וואס טוט זיך אין יתד און צו אין אלע אנדערע צייטונגען, אבער אין ערנסטע זאכן איז נישט דא פאר גארנישט קיין געלט, ס'איז נישט דא קיינער טוט נישט גארנישט מ'זאל אויפהייבן דעם ישיבה בחור צו דעם בן תורה צו א חסידישן בחור צו א יונגערמאן אז עס זאל זיין אין די גאס א מענטש, נאר גייט ער יעצט אויסגעבן נאך א האלבן מיליאן דאלער ווייל מען האט אים אנגערייצט, זעט אויס אז אהרן שמארן, אהרן בארן באקסער, ווייס איך וואס, שטותים, אזאלכע אידן ווי ענגלענדער האט געקענט בויען תורה מיט אידישקייט, מיט אידישע שטיבער, ער האט געקענט בויען א שטעטל אין לונדון, די גאווערמענט געט דארטן געלט, ער איז ביזי. וויבאלד בעלזער רב האט דאך נאר א בארד וואס איז זעקס אינטשעס לאנג, און דער מאכניווקער האט א בארד וואס איז מסתם צוויי א האלב פיס לאנג, איז במילא מוז ער זיצן אויפן בעלזער רב'ס שטול. ביידע אינאיינעם האבן נישט קיין שום מין ידיעה אפילו א פערמיל, א טויזענטסטל ווער ר' אהרעלע בעלזער איז געווען. סאו וואס איז דער א חילוק וועלכע בהמה ס'זיצט? אז זענען ביידע בהמות, דאך נישט קיין חילוק וועלכע בהמה. לאמיר זאגן אז דו האסט גענומען דעם בעלזער רב'ס שטול, און דו האסט ארויף געזעצט א בהמה, איז א חילוק צו דו זעצסט ארויף א קו צו אן אקס צו א שטיר? וואס איז דער דער חילוק? דאס חסידות גייט ווייטער אן, דער הייליגער רב, דער בעלזער רב איז ווייטער דער פירער, און דא זיצט איינער וואס ער, ווי מ'זאגט, ער הייסט די ליעדער אוו די פעק, דעטס אלל הי איז. גארנישט מיט נישט, האט ער געזאגט יעצט א דרשה פאר פרויען, איז געגאנגען דער בהמה און ער האט געזאגט א פרוי וואס גייט נישט צניעות'דיג איז א בהמה, האט מען אויף אים טענות, איך האב נישט אויף אים טענות, ער איז א גראבער פויער, ווען ער האט געזאגט אויף אונזער הייליגן רעבן וואס ער האט נישט געדארפט זאגן דעמאלטס האב איך געהאט טענות, די איד איז נישט געווען אין דיין עלטער און ער איז נישט אין דיין געגנווארט, און ער איז מיט אסאך דורות פריער געווען, און דעם איד האט מען געלאזט דעם דברי יואל ער זאל זאגן א הספד אויפן ר' ישכר דוב ווען ס'איז געווען גרויסע צדיקים, מען אויסגעפיקט אז אונזער רבי זאל זאגן א הספד, אויף דעם האט ער אנגעהויבן צו רעדן כל דבר אסור, דו פערד וואס דו ביסט, דו ביסט, די פרויען וואס זיי גייען נישט צניעות'דיג זענען בהמה, דו ביסט די בהמה. דער חילוק איז די פרוי וואס זי גייט נישט צניעות'דיג איז א בהמה אבער זי איז האלב צוגעדעקט, דו ביסט א נאקעטע בהמה אזוי צו רעדן. כ'האב ענק שוין געזאגט זייער אסאך מאל אז אסאך מאל איז דא ווען מען זאגט א שיעור און דער עולם הערט עס, הערט עס יא הערט עס נישט, אמאל איז דא א שיעור וואס ס'כאפט היסטערי. די וואך האב איך ארויפגעלייגט אויף קעסטל ניינטי ניין אן עמורדזשענסי, כ'וויל אייך זאגן כ'האב באקומען אן א גוזמא אין די צענליגע טעלעפאן קאלס פון פרויען וואס האבן מיך געקאלט האבן אנאליזירט, געזאגט אז די פרוי וויינט, מען פילט איר וויינען פונעם הארץ, און ס'איז דא פרויען וואס זיי זאגן זיי זענען אויך געווען וויקטימס און זיי האבן מיטגעוויינט מיט איר, אזא חזיריי וואס דא איז געווען אז מען האט נישט געלאזט אפילו ארויסקומען יענעם, מען האט נאך געמאכט ליצ ע ליצנות, ס'איז נישט צום גלייבן, כ'האב באקומען אזויפיל ריספאנס פון דעם, און מענטשן זאגן, דזשאסט קיפ אפ די ווארק, יור דואינג גרעיט, ברוך השם, באט וואס איך וויל ארויסברענגען דא איז אז מען דארף אנהייבן צו טראכטן, וויר אן די ראנג טרעק. איין פרוי קאלט מיך אפ און זי זאגט מיר זי האט געוואוינט אין פלארידע און ס'איז געקומען א רב פון ארץ ישראל וואס ס'פירט א גרויסע מיידל סקול, ס'איז געווען אויף די בלאגס אויך דעמאלטס, ס'איז געווען בערך א יאר צוריק, און ער האט מסביר געווען אז ער מוז אויסלערנען די פרויען הלכות חציצה און ער מוז אויך אויסלערנען די פרויען וויאזוי מ'טובל'ט זיך, און ער האט פארפירט צענדליגע און צענדליגע פרויען און האט מיט זיי געוואוינט. ווייל דער סדר איז אז א פרוי מיינט אז איינער וויל איר עפעס אויסלערנען, מיינט מען איר טובה, אסאך מאל איז יענער אזא חיה, אזא חזיר אז ער נוצט די תורה פאר זיינע חזיריי, ער האלט דיך נישט ביים לערנען, ער האט מיט דיר גארנישט. מען דארף אנהייבן מסביר זיין די פרויען, דאונט געט קעריד אוועי, ער האט דיך נישט וואס צו לערנען הלכות חציצין און הלכות טבילה, זאגט מיר די פרוי אז זי איז א וויקטים פון דעם, ער גראדע א ספרדישער. זאגט ער זי איז א וויקטים פון אים, און זי זאגט מיר זאלסט וויסן ער איז ווייטער א פרינציפעל אין א מיידל סקול אין ארץ ישראל, ס'איז אנבעליוועבל, און איך גיי מאכן דירעקט אויף ענגליש אפאר ווערטער אויף איינע פון די עמורדזשענסי קעסטלעך, ווייל ס'קומט צו א פוינט ווער ווי העוו טו טיטש ממש יסודות פון אלף בית, ווען דער רב וויל דיך לערנען הלכות חציצה און טבילה, איז ער דער איינציגער קענדידעיט וואס ער קען דיך לערנען? דו האסט נישט א מאמע, דו האסט נישט א שוויגער, דו האסט נישט א שוועסטער, דו האסט נישט א גוטע פרענד וואס דו טראסט איר אסאך זאכן, ס'איז נישט דא אין די מקווה א מקווה אידענע, ווי קומט ער ער זאל דיך וועלן דאס לערנען? איטס אנהערד אף! און נאך א זאך, ער איז דאך א פארהייראטער מענטש, אויב ער האט דיר, ער האט אזא אינטערעסע אז דו זאלסט זיין גע'טובל'ט געהעריג, פארוואס זאגט ער נישט זיין ווייב, ליסן, איך האב פופציג פרויען וואס זיי הערן מיך אויס, און איך דארף דו זאלסט אויסלערנען, און דער מאן זאל אויסלערנען זיין רעבעצן, און די רעבעצן זאל אויסלערנען ווייטער. וואס איז ער אזוי אין לאוו מיט דיר, אז ער גייט דיך לערנען הלכות חציצה, און ער גייט דיך לערנען הלכות טבילה? איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך, וואס איז וועגן באקן חלה אויף שבת, דאס לערנט ער דיך אויך אויס, צו ווייל דארט איז נישטא קיין סעקס פיטשער, האט ער נישט וואס צו לערנען מיט דיר? און נאך א זאך, אויב דו האסט א פראבלעם מיט שלום בית, וועט ער דיך אויך טרייען צו העלפן? ניין, דארט וועט ער בעטן געלט, ער נעמט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלאר א שעה, סאו וואס איז יעצט געווארן אז ער דארף דיך לערנען הלכות חציצה מיט הלכות טבילה? wow! דאס איז וואס איך וויל טרייען מסביר זיין פאר די אידישע טעכטער. זאלסט קיינעם נישט טראסטן, זאלסט קיינעם נישט גלייבן, קיינער מיינט דיך נישט, דעי מין יו ביקאוז דו ביסט א סעקס טיטשער, די גמרא זאגט אז אישה כלי זיינה עליה, אז מען האט געכאפט א פרוי אין געפענגעניש האט זי די כלי זיין, זי איז א סעקס טיטשער, זי האט דדים, זי האט אן אותו מקום, און דער סאלדאט וועט מיט איר וועלן וואוינען, ער וועט זי וועלן האלטן ביים לעבן אבי ער זאל קענען מיט איר וואוינען, ס'איז ממש מיינד באגלינג, און יענער איז ווייטער א פרינציפל. יעצט איך האב געזאגט דער פרוי, הער אויס, אז דו ווילסט פאר ארויף ארץ ישראל איך וועל דיך שיקן פונקטליך וואו מען גייט אים איינזעצן, האט זי דאך מורא ווייל איר מאן ווייסט נישט, זי איז שוין נישט שידוכים, זי האט שוין קינדער, האט זי מורא אז איר מאן וועט זיך פארעקלען פון איר ווייל זי האט געהאט זנות מיט אן אנדערן, און ממילא וויל זי נישט, שי דאזענט וואנא רואין הער מערידזש, סא זעהט אויס נישט נאר שידוכים איז א ווערי אינטערעסטינג קאנצעפט, איז דא נאך א ווארט אויך. דער מאן טאר נישט וויסן. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט, כ'האב געזען א פיקטשער ווי דער קרעטשניווער רבי זיצט און ער איז פארנומען מיט די מאדערענע טעכנעלאגיע. טעכנעלאגיע איז זיין פראבלעם. כ'וויל ענק עפעס זאגן. די גאנצע שוויץ אין זופניק איז געבליבן, מ'האט עס צוריק געעפנט, ווייל מ'האט גע'טענה'ט אז דער מנחת יצחק פלעגט דארט גיין, און דער קרעטשניווער רבי. האב איך געטענה'ט, ווען דער מנחת יצחק פלעג גיין, פלעגן דאך ארויסגיין אלע מענטשן, ממילא איז ער אלץ געווען אליין, איז נישט דער מנחת יצחק האט געקענט זעהן ווען איינער טאטשט יענעם, און נישט מען האט אים געטאטשט, ממילא האט ער נישט געזעהן קיין עוולה דרין. קרעטשניווער רבי, אויף אים הער איך ער איז געגאנגען מיט אפאר גבאים, אה, אה, איך הייב שוין אן צו טראכטן וואס זיין טאטע האט געטוהן דארט. יא, איך האף נאר ער איז שוין געווען אן אלטער איד האט ער נישט געקריגן א קישוי אבר האט ער כאטש נישט עובר געווען קיין כריתות, ווייל מיט אן אבר מת איז מען נישט עובר קיין כריתות, ס'מוז זיין אן אבר חי, ס'מוז לעבן, ס'איז אנבעליוועבל. זיין טאטע זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא איז איינע פון די שליסלעך וועם מ'האט גענוצט אז עס הייסט אז ר' הערשעלע קרעטשניווער פלעג גיין אינעם שוויץ און מ'האט גארנישט געהערט במילא איז א סימן ס'אלעס כשר. איז געקומען זיין זון, און ער האט, ווען ברוך מרדכי האט געהאט זיינע צרות, איז ער געלאפן צו אים אין ירושלים, און ער האט זיך דארטן געפדיונט און געווייקט, און ער האט דארט געזינגען שיינע זמירות מוצאי שבת, די קרעטשניווער חיה וואס דו ביסט, האסט געדארפט זאגן ברוך מרדכי'ן ביז דו גייסט נישט דורך דיינע פראבלעמען, וויל איך מיט דיר נישט רעדן, איך וויל זען צו דו ביסט גילטי צו אינעסענט, און דער סוף וואס האט ער געטון, ער האט מודה געווען אז ער איז גילטי. און דער קרעטשעווענער האט געוויסט אז ער איז גילטי ווייל ס'איז נישט געווען א זכר אדער א נקבה אין ווילימסבורג און אין בארא פארק וואס האט נישט געוויסט וואסארא חזיר ער איז נאר וואס מ'האט אים געגעבן אפאר טאלער און מ'האט אים געזאגט זאלסט מקרב זיין מיין טאטן די קינדער האבן אים געגעבן אפאר טאלער ברוך מרדכי'ס קינדער און ממילא וועט די גאס זעהן אז ער איז א צדיק אין סוף האט ער מודה געווען מ'האט אים אויסגעשמיסן אין קארט און היינט איך הער ער גייט צו א חתונה זעצט זיך אויף א טיש איז יעדער דיסעפיערד. קיינער וויל נישט מ'זאל אים אונטערן טיש טאטשן. אבער וואס האט מיט דעם דער קרעטשענעווער רבי געטון? בשעת ווען ס'איז געווען די מלחמה, און אפילו נאך די מלחמה ביז ברוך מרדכי האט נישט אליינס מודה געווען, האט ער געבעקט א חזיר. ער האט געזאגט אזוי, איך וועל אריינברענגען א חזיר אין די שטאט ווייל איך מאך אפאר טאלער. היינט, עס איז שוין דורך די מלחמה, גייט דער קרעטשענעווער רבי, הער א מעשה, און ער קאלט אפ ברוך מרדכי'ס קינדער, ער ברויך האבן אפאר טאלער, ער ברויך האבן אפאר טאלער. זיי ענטפערן אים אפילו נישט דעם פאון. ווייל עטס מוזט פארשטיין, דעם רב וועם עטס מאכטס משוגע, דער רב ווייסט אז דו ביסט א ליגנער מיט א חזיר, ער האלט עס נאר נישט קעגן דיר, ווייל ער קען באשטיין צו מאכן אויף דיר אפאר טאלער, אבער הי נאוס די טרוט. סאו למעשה, ברוך מרדכי'ס קינדער האבן זיך אויסגעלערנט אז דער קרעטשעווענער איז א חיה ווי אלע חיות, און פאר אפאר טאלער פארקויפט ער א קאמיוניטי, סאו זיי ענטפערן אים נישט דעם טעלעפאן, זיי האלטן אים נישט פאר אן ערנסטן מענטש. יעצט איז געגאנגען דער קרעטשעווענער רבי און ער האט א פראבלעם. העהע, ער האט א נייעם פראבלעם. ער האט א פראבלעם אז איינער האט א סמארטפאון, די חיה רעה, די קרעטשעווענער הינט, די דאגי וואס די ביסט, די האסט מקרב געווען ברוך מרדכי'ן ווייל די האסט באקומען א פאר טאלער, קען זיין די האסט נישט באקומען אויך נישט, קען זיין איך בין דיר חושד, קען זיין די לעבעוויטשעס האבן דיר נאר צוגעזאגט, און די האסט אים מקרב געווען, אריינגענומען צוריק אין כלל ישראל, כאטשיג ער האט מכשיל געווען טויזענטער קינדער, פארוואס? פאר א פאר טאלער. סאו כאמה כבתה, אזוי ווי די מאמע אזוי די טאכטער. אזוי ווי דער טאטע פלעג גיין אין שוויץ יעדן פרייטאג און מיטנעמען אפאר בחורים, איז דאך ארויסגעקומען אז קרעטשעווענער רבי זכר צדיק וקדוש לברכה האט מכשיר געווען דעם זנות שוויץ באד וואס מען דארטן טוט מען כל דבר רע, עס איז איינע פון די טירן פון גיהנום, דער מדרש זאגט ס'איז דא דריי טירן פון גיהנום, איינס איז אין ירושלים, דאס איז דארטן. איז במילא דער. זון זיינער פירט זיך אויפן זעלבן וועג, ער איז מתיר ברוך מרדכי'ן צו קומען בקהל, ער איז אים מכבד, זאל הייסן אז ברוך מרדכי איז א פערזענדליכקייט, און במילא זאל מען נישט קוקן אויף אים אז ער איז א נואף, אבער דער סוף איז געווען יצא מה שיצא, ברוך מרדכי האט געמוזט מודה זיין, און ער האט געמוזט באצאלן מיליאנער דאלער, און ווען זיין זון פאלגט מיך ווען איך האב געזאגט זיין זון נאך א לאנגע צייט צוריק. כ'האב געזאגט זאלסט וויסן, יעדער קומט און פארציילט מיר אז ברוך מרדכי האט דאס געטון, יענץ געטון, קאמארנער רבי, האב איך געזאגט זיין זון, ליסן, קויף אים א פענטהאוז אין די ווילידזש, אויפן שטאק אויבן, א קליינעם צימער, מיט איין בעט, און ער זאל יעדע נאכט שלאפן מיט א צווייטן גוי, הו קעירס? נישט וואס איך זאג אז מ'מעג עס טון, באלד וועט מען נאך זאגן איך האב געזאגט מ'מעג, ניין? אבער ס'איז א בוחר הרע במיעוטו, אנשטאטס מ'זאל נעמען קער, האט מען אים נאך געמאכט פאר א צדיק, קאמארנער רעבע. דו ווייסט וואס דער קאמארנער רעבע מוז פיומען אויף יענע וועלט אז דער חזיר נוצט זיין נאמען? קאמארנער רעבע איז ער גאר, ער איז גאר א רעבע אויך. עניוועי, איך וויל מסביר זיין נאכאמאל פארן עולם, הונדערט סעלפאונס, מיט דריי הונדערט סמארטפאונס, מיט זעקס טויזנט אינטערנעטס איז נישט אזא מגיפה פאר כלל ישראל ווי איין ברוך מרדכי, צו ווי איין יחיאל בראנער, צו ווי איין ארטור סאמעט, צו ווי איין גרינפעלד, צו ווי דער רויטער גאלדבערגער פון הופער סטריט, דאס זענען איינע פון זיי איז מער ווי א גרעסערע חורבן פאר גאנץ כלל ישראל און פאר אונזער קאמיוניטי וויפיל די אלע אינאיינעם. און די זעלבע דארף מען אונז וויסן אז וועגן דעם זענען די רבנים קעגן די סמארטפאונס און סעלפאונס און אינטערנעטס, ווייל דאס איז מגלה אלע זייערע עבירות, ווען נישט דאס וואלט נישט געווען קיין עבירות, קיינער וואלט נישט געוואוסט אז א רב טוט אן עבירה. ס'איז געווען אמאל אין ארגענטינע איז געווען אמאל א הייוועי וואס האט זיך אויסגעלאזט זייער זייער א שארפ קורוו, און ס'איז אויך געווען א שיפע בארג אראפ, אזוי אז יעדע פערדע קאר וואס איז דארט געפארן האט געמאכט אן עקסידענט און מ'איז געהארגעט געווארן אדער מ'איז געשעדיגט געווארן. איז בקיצור זענען געגאנגען די גאווערמענט מ'האט זיך צוזאם געזעצט און מ'האט מחליט געווען אז דאס קען אזוי נישט אנהאלטן און מ'האט געמאכט א מורא'דיגע זאך אז אויף די רעכטע זייט פון די הייוועי האט מען געמאכט א בית הקברות און אויף די לינקע זייט א האספיטעל אזוי אז טאמער איינער קומט צו פליען איז גראד פירט מען אים אריין אדער אין האספיטעל טאמער איז ער נאר געשעדיגט און טאמער איז ער טויט באגראבט מען אים אנשטאט אז מען זאל נעמען און מאכן אז מען זאל אויסגראדן די הייוועי אדער מאכן דעם ספיד לימיט נידריגער האט מען געמאכט א נייע סעלושען אזוי ווען מען ווערט אדער געהארגעט אדער געשעדיגט מאכט מען גראד א בית הפגר דארטן און א האספיטעל ווער עס וועט ברויכן וואס זאל מען אים פירן דאס איז די פראבלעם דא. אונז האמער א שלעכטע סעלושען, מען זעהט ס'איז דא זנות, מען זעהט רבנים זענען די ארגסטע חזירים, איז שטאט זיך צו גיין שלאגן מיט די רבנים מאכט מען א נייע ווירטשאפט, אונז וועמער מאכן אז די אינטערנעט איז אסור, ממילא וועט מען נישט זעהן דער רב איז א חזיר. ס'איז דא א בלאגער ער הייסט פעילד מעסייע, ער איז שוין פון כ'ווייס כ'מיין פון טו טאוזענט פאר איז ער שוין א בלאגער, און ער איז א גרויסער אנטיסעמיט, ער איז א גרויסער אפיקורס אויכעט. ער איז א איד. זאגן זאגט ער איז ברוגז אויפן ליובאוויטשער רבי'ן ווייל ער האט נישט געוואלט די פלאשים אידן אריינעמען אלץ איד. קיצור און ער איז א ליגענער אויכעט. ער האט געבלאגט לגיונות. איינמאל האט ער געזאגט אויף זיין בלאג א זאך וואס איך האב געזאגט וואס כ'האב עס קיינמאל נישט געזאגט. און איך האב נישט געוואלט אנהייבן ווייל גיי הייב אן מיט א משוגענעם און נאכדעם וועט זיך אנהייבן א גאנצע מעשה. האב איך געזאגט ווייסטו וואס, איך צי צוריק, אבער ס'איז נישט אמת געווען, איך האב דעם טעיפ, איך האב עס קיינמאל נישט געזאגט, כ'האב געזאגט אז נחמיה וועבערמאן איז נישט נאר נאכגעלאפן בלאנדע, ער איז אויך נאכגעלאפן שווארצע, מיינט מען פרויען וואס האבן שווארצע האר, כ'האב עס קלאר געזאגט, איז כ'האב געזאגט שווארצע, האב איך געזאגט ניגראו הער, יעצט ניגראו איז נישט די נאו נאו ווארד וואס מ'טאר נישט זאגן, די נאו נאו ווארד איז אן אנדערע ווארט, נאר וואס, איך האב נישט געוואלט מיט דעם משוגענעם אנהייבן, האב איך געזאגט אה. אקעי, אז מ'טאר עס נישט זאגן וועל איך עס נישט זאגן, אבער ס'איז דא א יונייטעד ניגרא פאנד, ס'איז דא א ניגרא קאלעדזש, ס'איז דא אלעס. נא גיי הייב אן מיט א משוגענעם, איך ווייס דאך מיט וועם צו גיין ווי צו גיין ברוך השם. סא עניוועי, ברוך השם ער איז אראפ פון מארקעט ווייל ער האט אזויפיל מינות כפירה אריינגעשטעלט דארט, ס'איז אנבעליוועבל. איך פלעג אים נישט ליב האבן צו ליינען אפילו ער פלעגט רעדן על השם ועל משיחו און אויף ננתקה אויף יעדן יום טוב האט ער צאמגערעדט, א משוגענער נעבעך. יעצט די בלאגערס זאגן, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, אז מ'האט אים געגעבן אסאך געלט, יש אומרים פופציג טויזענט, יש אומרים א מיליאן, איך ווייס נישט. הונגעריג איז ער ווייל קיין פרנסה האט ער נישט געמאכט, האט ער צוגעמאכט דעם בלאג, ס'הייסט ער האט עס פארקויפט, און דעם וואס זיי גייען עס פירן גייען שוין זיין מער פראו אידישקייט, אבער זיי האט נישט געבאדערט די אידישקייט, זיי האט געבאדערט אז מ'האט אראפגעברענגט בעלסקי מיט אלע רבנים, און. ס'דא גרויסע שמועות אז דאס ווער ס'האט באצאלט פאר דעם איז געווען טאקע בעלסקי'ס איידעם, וואס קודם האט ער געזאגט א מורא'דיגע דרשה וואס ס'גייט פאר אז מ'ווארפט ארויס אלע קינדער פון לעיקוואוד, שפעטער איז דא שמועות אז קאטלער האט אים געזאגט ליסן, וואסערע נבילות וטריפות דו האסט פארקויפט אלע יארן ווייס מיר אונז אויך, ווייל טאקע פעילד מעסייע האט געהאט גאנצעטע ווידיאוס ווי חדשים פריער פלעגן זיי ביינאכט קומען מיט באקסעס פון usda עפראווד. דאס מען האט געטראגן אין נורסינג האומס און מען האט עס צוריק געברענגט, סאו האבן זיי איהם געזאגט אזוי, ליסען, דו ווילסט אנהייבן א מלחמה, אונז זעמער גרייט, מאכט ער זיך א חשבון, ער וויל דאך נישט פארלירן זיין פנים, ער וויל דאך געפעלן פאר די גאס, האט ער געזאגט ליסען, איך צי צוריק, און ער האט צוריק געצויגן, און נאכדעם איז ער געגאנגען, ער האט נאך אויסגעקויפט דעם פעילד מעסייע, כדי מען זאל נישט קענען מער בארעדן רבנים, בפרט נאך זיין שווער, בעלסקי, שמעלסקי, א. פושע ישראל געווען א עוכר ישראל, א גנב א שוחד נעמער און א מאכל נבילות וטריפות, און אויך ער איז מתיר אן אשת איש לשוק, שטעל דיר פאר, wow, דאס אלעס וואס ער איז געווען, ס'איז געווען א פאר פסח פאר א יאר, מ'האט געכאפט אז מען האט פול מיט טריפות אין אלע נורסינג האומס, און ער אוינט צו ער איז א גרויסער שעירהאלדער אין די. האלסעיל פלייש אין קאליפארניע, און מען האט דארט אפגעטארפעט קאליפארניע, מען האט אפגעטארפעט די נורסינג האומס, און ער האט געהאט אלעס מיט ווידיאו, מען האט אונטערגעשטעלט ווידיאוס דארטן, די חברה האבן אפילו נישט געוויסט, אינדרויסן איז געווען ווידיאוס, האבן זיך מיישב געווען מען גייט אפשטעלן אלע בלאגערס, און פארטיג. נמצא, קוים האבן זיי פרובירט מיך אפצושטעלן, מען האט מיר געשאסן בליטש אין די אויגן, נאכדעם האט מען מיר גע. מען האט מיך אסאלטעט. געשטעלט מיט עפעס אין שטערן און מיין פארהעד, מ'האט מיך געוואלט הרג'נען, און נאכדעם האט מען מיר דאך אנגעטון די אלע רדיפות מיט די צרות וואס מ'האט מיר אנגעטון, און יעצט האבן זיי שוין אנגעהויבן מיט מיר אויך צו רעדן, וועגן דעם האלט איך אז ס'קען זיין אמת, דאס איז אלץ נאר ספעקולעישן, אבער זיי האבן שוין אנגעהויבן מיט מיר אויך צו רעדן, מ'האט שוין אנגעהויבן צו רעדן מיט מיר, אפשר און אפשר אהער און אפשר און אפשר און אפשר, זאג איך יעדן ליסן. צו סעיוון די קינדער, ווען דו געסט מיר א מיליאן דאלער איז עס אפילו נישט ווערד זיך צו פארקויפן, לגבי וואס א אויפטו דאס איז אז מען קען סעיוון אלע קינדער, מען קומט פון אלע זייטן פון ניר און פאר און מען זאגט אז ברוך השם ס'איז ארדענונג, ס'מאכט זיך קעיסעס אלל די טיים, ס'האט זיך אייביג געמאכט, אבער ס'איז געווארן רואיג, און ווידעראום אונזער פראבלעם איז נישט די חזירים, אונזער פראבלעם זענען די רבנים, און ביז ווילאנג זיי גייען נישט אדער טשענדזשען זייער עדיטוט אדער מ'עט זיי נישט באשמוצן, מוז מען אנהאלטן. ס'איז נאר געווען איין אינטערעסאנטע זאך אז דער בלאגער, ער הייסט שמריה ראזענבערג, ער האט זיך צוגעשטעלט אויף אונזער זייט ביי די מלחמה קעגן די חזירים, נישט און נישט קעגן אונז, פארוואס? ווייל וואס איז קעגן אידישקייט און קעגן די רבנים האט ער זיך צוגעשטעלט. ס'שטייט אז ווען איינער געבט צדקה על מנת שיחיה בני, איז הרי זו צדקה גמורה אדער צדיק גמור. פארוואס? ווייל דער ארעמאן האט צו קויפן פיש און פלייש און נישט קיין חילוק וואס יענער וואסערע כוונות יענער האט געהאט, איז די זעלבע דא אויכעט, אפילו דער שמריהו האט געהאט זיינע שלעכטע כוונות אונטערצוברענגען אידישקייט אבער למעשה האט ער גאנץ אסאך צוגעהאלפן פאר די קינדער און דאס איז א זכות פאר אים, אזוי זאגט רבי שמעון בן יוחאי, יבוא הנס מכל מקום, אבי ס'פארט. נאר אזוי ווי ער איז נישט קיין ערליכער האט זיך סוף כל סוף געשטעלט האט ער זיך פארקויפט פאר אפאר טאלער, שוין זאל ער עס ענדזשויען. יעצט גייט ארויס קומען א פאוערפול בלאג און ס'עט זאגן פרא רבנים אז די רבנים זענען גערעכט און זענען צדיקים אבער אונז האבן זיך נישט דערשראקן ביז יעצט און וועלן זיך ווייטער נישט דערשרעקן. יעצט דער צוחישטער סרול האגער אין ארץ ישראל, דאס איז אזא צוחישט אינגל האט יעצט געמאכט א גרויסע אסיפה און גערעדט קעגן די אלע אינטערנעטס און קעגן די טמא'נע כלים און מ'וועט ארויסווארפן יעדן. כ'וויל נאכאמאל מסביר זיין, איך אין פרינציפעל האלט אויכעט אז ס'פעלט נישט אויס און ווער פארוועם ס'פעלט נישט אויס זאל עס זיכער נישט האבן אבער וואס נוצט ער די קינדער? יעצט. ווער ס'געדענקט, ס'איז געווען דער שמשון וואלצער, דער חזר. דער חזר האט אין בני ברק אפגע'חזר'ט א יונגל. און דעמאלטס האט אים סרול האגער געבעקט, ער איז נאך געווען רב דעמאלטס, און מ'האט אים געשיקט אויף קוממיות ער זאל דארט אויך אפ'חזר'ן קינדער. כ'מיין ווייל זיין זון האט געוואוינט אין קוממיות, דעם שמשון וואלצער'ס זון, דער וואס האט יעצט באקומען דרייסיג חדשים תפיסה. דורך זיין טאטן איז ארויסגעקומען זיין שייגעץ שטיק אויך. סא סרול האגער פון ארץ ישראל, ר' משה'לעס זון איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו ביסט אינגאנצן משוגע אין קאפ? דו האסט א פראבלעם מיט טעכנעלאגיע? דו האסט א פראבלעם אז דו ביסט נישט קיין מחנך? ס'איז געווען דער אלטובסקי וואס וואוינט אין אנטווערפן, דער אלטובסקי האט גענומען א בחור, גענומען אסאך אבער איינעם האט ער גענומען, ער האט אים געזאגט ער געבט אים תיקונים, ער האט פלעגט אים אויסטון די הויזן און ער פלעגט מאכן מיט אים כל דבר אסור אין א בית מדרש מיט אן אפענעם ארון קודש. מיט שווארצע ליכט, ער האט געזאגט דאס איז תיקונים, איינמאל האט זיך דער בחור געכאפט עפעס איז דא ראנג, האט ער געברענגט א צעטל א בריוו פון סרול האגער פון דעם ארץ ישראל'דיגן אז ער פארשטייט ס'איז תיקונים און ער זאל זיך לאזן, שפעטער האבן די יודעי דבר געוואויר געווארן אז ס'איז נישט קיין עכטער בריוו, ס'איז געווען גאר א פאלשער בריוו, און דעמאלטס האט מען אים ארויסגעווארפן פון וויזשניץ ווייל סרול האגער אליינס האט אפגעקאלט דארטן דעם דיין ז ל לוריא און האט אים געזאגט וואס גייט דא פאר, בקיצור מ'איז געוואויר געווארן ס'איז א פאלשער בריוו. ווייל דער בחור איז עפעס געקומען אויף ארץ ישראל און ער האט נישט גערעדט, ער האט געזאגט נו נו נו, פרעגט אים סרול פארוואס רעדסטו נישט, זאגט ער ווייל היינט עפעס, דער רבי האט דאך געגעבן די אלע תיקונים ווער איז נאך געווען דעמאלט רב, דעמאלטס איז ער געוואויר געווארן דאס איז פאלש, און דער אלטובסקי האלט מען מיך אפ איך זאל ברענגען עדות אז ער איז א חזיר, ס'איז דא איך זאג ענק נאכאמאל די סימנים, איך ווייס ווער ער איז איך טאר נאר נישט זאגן זיין נאמען ווייל מ'זאגט נישט א וויקטעם, ער האט חתונה געהאט, ראש השנה איז ער נאך געווען א בחור, ער האט געטראפן אלטובסקי. אין אומאן האט אים דארט אויך פראבירט צו טאטשן און דער סוף איז געווען ער איז צוריק געקומען ער האט חתונה געהאט אין אנטווערפן און ער איז געגט סאו פיגערטס עס אויס אליינס ווער דאס איז. און יעצט זאגן זיי אויב כ'על זיי זאגן ווער דאס איז וועלן זיי עם ארויס ווארפן ווייסטו וואס ווארף אים נישט ארויס לאז ער זאל מטמא זיין בעלז און פשעווארסק לאז ער זאל טון וואס ער וויל. יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס זייער אסאך מענטשן ווייסן ס'איז געקומען דרײַ מלאכים צו אברהם אבינו און אברהם אבינו האט זיי געגעבן טונג מיט מאסטערד צו עסן. יעצט דער חזיר אלטובסקי איז אויכעט מטמא געווען כולל אינגעלייט אין וויזשניצער כולל ביז זיין אייגענער שוואגער דער דיין לוריא האט אים ארויסגעווארפן. יעצט כ'האב געוואלט רעדן נאך א וויכטיגע זאך, כ'האב שוין גערעדט זייער אסאך מאל אז די מלמדים, בפרט נאך די באס רעבעס, האבן די טעלעפאן פון אלע פרויען, פארוואס? ווייל טאמער פארשפעטיגט די באס צי וואס, קען מען קאלן די מאמע און קום אראפ שפעטער. עניוועי, כ'ווייס נישט וויאזוי ס'איז געווען ווען אונז זעמער געגאנגען אין חדר, נישט געווען די אלע טעלעפאנס, באט נישט דאס צו דעם וויל איך צוקומען. בקיצור, איינער שרייבט מיר דא אריין, איך ווייס נישט פונקטליך ווער ער איז, נאר ער זאגט אז ס'איז א שרעקליכע מעשה, אז ס'איז דא א באס רבי און ער האט זיך פארליבט עפעס מיט א ווייבל, זעהט אויס זי געפעלט אים בעסער ווי זיין ווייב, און זי פלעגט ברענגען יעדן טאג די קינדער צום באס, און זי פלעגט אויפהייבן די קינדער זאלן נישט דארפן קריכן די סטעפס אויפן באס, און דער מלמד האט עס צוגענומען פון איר הענט, און ער פלעגט אזא טאפ טון בהוד יפיה, און ער זאגט מיר אז די מאן האט שוין אנגעהויבן צו כאפן אז עפעס גייט.

דער אינגערמאן דער וואס זיין פרוי איז נעבעך די וויקטעם וואס מען טאטשט איר. בקיצור, זאגט ער מיר אז מען דארף רעדן פון דעם, זאג איך אים הער אויס איך האב שוין גערעדט פון דעם יארן אז דאס איז די גרעסטע נישט צניעות אז א מלמד, בפרט נאך א באס רבי, ער זאל האבן יעדן פרוי'ס טעלעפאן, דעטס אנהערד אף. נאר וואס, עטס טוטס וואס עטס ווילטס, נאכדעם ווען עטס האטס א פראבלעם קאלט מען מיך, האסט נישט וואס צו קאלן. מען מוז פאררעכטן די גאנצע זאך, ס'איז על הכלל כולו יצא, וואס דא איז געווארן איז ממש א שרעק. יעצט דער בעלזער רב האט צוזאמגענומען אלע פרויען און מ'האט געזאגט א פייערדיגע דרשה, זייער א שיינע דרשה גראדע געווען, איך האב הנאה אז ער טוט עס, ווייל ער האט נאך דעם עולם אין די הענט, ס'איז א שיינע זאך, די איינציגע פראבלעם איז אז דו שרייסט אז טעכנעלאגיע איז נישט גוט, ס'האט אונטערגעברענגט אידישקייט, וויאזוי האט מען געהערט די דרשה איבער די גאנצע וועלט מיט איין מאל? הווי אומר אז דו ביסט א בלאפער פון קאפ ביז פיס, און דעטס וואט ווי העוו טו געט טו, אלע רבי'שע חתונות האבן די זעלבע טעכנעלאגיע, און אלע הויפן וואס רייסן זיך ארום. נוצן טעכנאלאגיע, אבער טעכנאלאגיע איז אסור. דו שייגעץ וואס דו ביסט, ווען טעכנאלאגיע איז אסור און יעדער נעמט עס אן פאר אן איסור, וויאזוי וואלסטו ווען געקענט פירן די גאנצע מערכה? צו וויאזוי וואלט מען געקענט רעדן מוסר פאר די גאנצע וועלט? שעים אן יו בלאפערס! און דאס איז די פראבלעם. ס'האמיר צוטון מיט רבנים בלאפערס. יעצט האטס מיר אלע א גוטן און א פרייליכן שבת.